א גוטן ערב שבת קודש פרשת כי תצא, כ'האב שוין געמאכט א שיעור, כ'מוז מאכן א שטיקל עמורדזשענסי. קודם וויל איך אנהייבן מ'פארט אויף אומאן, כ'האב שוין געזאגט מיין מיינונג, ווילאנג די חזירים קומען דארט טאר מען נישט קיין קינדער טאר מען זיכער נישט מיטנעמען און אויף אים אליין איז אויך א סכנה, א יונגערמאן איז נאכנישט אימיון קעגן משכב זכר. עניוועי. איז וויל איך ענק זאגן כ'האב באקומען א טעלעפאן קאל אז ס'דא איינער אברהם מאיר מאשקאוויטש, כ'האב ענק שוין דערציילט וועגן אים, דער אברהם מאיר מאשקאוויטש איז א גאסט ביי אין ביי רבי לייביש לייזער'ס הויז איז דא הכנסת אורחים אויבן דאס פירט דער רב רייך, און ס'איז געווען א בחור א בעל תשובה וואס ער האט זיך געפלאגט ער זאל ווי מען זאגט זיין א וואוילער בחור ער איז געקומען פון רוסלאנד, בקיצור ער איז געשלאפן אויך ביי דעם רב רייך אויבן ביי רבי לייביש'ן אין הויז, און. דער מאָשקאָוויטש איז אַרײַנגעקראָכן צו אים אין בעט אין מיטן דער נאַכט און ער האָט אים, איך ווייס נישט פּינקטלעך וואָס ער האָט אים געטאָן, ביקאָז ס'איז אירעלעווענט. דער בחור איז אַרויס דעם נעקסטן טאָג. ער האָט זיך אָפּגעשוירן די באָרד, זיך געלאָזט וואַקסן גרויסע האָר, ער האָט נישט געוואָלט זײַן מער אַ ייִד. זאָגט ער, בײַ די קאַטוילישע קירכעס איז מען דאָך שוין בעסער אָפּ ווי דאָס, מע גיט יענעם צו שלאָפֿן און מע קריכט אים אַרײַן אין בעט. ס'האט געדויערט אסאך אסאך טערעפי ביז מ'האט צוריק געברענגט דעם בחור. למעשה אונז האבן אראפגעקאלט דעמאלטס דעם רב רייך, מ'האבן אים געזאגט אז ער מוז דעם חברה'מאן ארויסווארפן, ער האט אים עניוועי ארויסגעווארפן ווייל ער האט זיך מורא געהאט די פאליס זאל אים נישט אויפפיקן. עניוועי, ער, האב איך באקומען יעצט א טעלעפאן קאל אז ער דרייט זיך אין אומאן, און ער האט געטראפן דארט עפעס אן אנטווערפענער יונגערמאן, פרעגט ער יענעם דו מעגסט דיך דא דרייען דו ביסט דאך א חזיר, זאגט ער לאמיר דיר זאגן איך האב גארנישט געטון פאר יענעם כ'האב נאר געוואלט טון און יענער איז אנטלאפן. זאגט ער די ה איר קענט דאך שוין מיין שפראך, זאגט ער נו פאר וועלן טון איז האסטו געמוזט אוועקלויפן, פאר טון וואלט מען דיך אויפגעפיקט דא אפילו ווען דו ביסט אנטלאפן, עניוועי ער דרייט זיך דארט אין אומאן, און זאלט איר וויסן רבותי ס'איז א הפקר וועלט, ער וועט זיכער מטמא זיין קינדער און בחורים און אפילו אינגעלייט אויך, ס'איז דארט דא מקווה'ס, ס'איז דארטן דא וועלדער און פעלדער, זאל יעדער איינער וויסן קודם כל אז ער איז דארטן אז מ'זעהט אים דארטן זאל מען. אנשרייען אז יעדער זאל וויסן אז ער איז א חזיר, ער הייסט אברהם מאיר מאשקאוויטש, ער איז א פעדאפייל. צווייטע זאך האב איך געוואלט זאגן און ס'איז מורא'דיג וויכטיג, איך רעד די וואך פון א אינגערמאן וואס ער הייסט זלמן פאלאק, דער זלמן פאלאק איז, מ'האט אים געכאפט אז ער געוואלט אויפפיקן שיקסעס אין נייעק, און דער חורבן איז מורא'דיג גרויס, איך וויל ענק זאגן דער חורבן איז אזוי גרויס אז עטס האטס נישט קיין השגה. דער זלמן פאלאק איז געווען א אינגערמאן, ער איז געווארן אן ער איז געווען אן איידעם ביי א איד אין ווילימסבורג, און ער האט געהאלטן אז צו זיין גאר א חשוב'ער ערליכער איד, העט ער זיין לעבן דעם רבי'ן, לעבן ישראל האגער המצרי'ס טאטן ישראל האגער, און ממילא העט ער שטייגן אין ערליכקייט. דארטן האט אים געטראפן א איד א חזיר וואס ער הייסט משה טרענער, משה טורנער, און ער האט. אלס אינגערמאן איז ער אים נאכגעלאפן ווי היסיגו און ער האט אים דערגרייכט און ער האט מיט אים געמאכט אלע ארגסטע זאכן. דרייסיג יאר שפעטער, אזוי ווי איך האב אנגעהויבן צו מאכן מיין מאוומענט, איז ער געגאנגען צו א צייטונג שרייבער וואס זי שרייבט אין א אידישן צייטונג, ס'הייסט ס'איז א ענגלישע צייטונג אבער ס'איז פאר אידן, און זי האט געוויינט, ער האט געוויינט צו איר בדמעות שליש נעם אראפ משה טורנער פון די גאס. איך גיי ארום, מען זעט אויף מיר, איך בין אזוי היי, איך בין אזוי נישט אינגאנצן נארמאל, איך בין צוקלאפט, צושאסן, צוהארגעט און צוריסן. אזוי האט ער געוויינט צו איר, און זי האט אים גע'טענה'ט, איך קען שרייבן דעם ארטיקל, אבער. דיין נאמען מוז ערשיינען, איך מוז נוצן דיין נאמען. ווייל איך קען נישט גיין איינווייקן א מענטש אויב דו געסט מיר נישט דיין נאמען. דו מוזט שטיין גוט פאר דעם, האט ער געזאגט איך קען נישט ווייל ער האט מורא געהאט פאר די מעדזשיק ווארד שידוכים און פאר נאך א מעדזשיק ווארד אז זיין ווייב זאל נישט געוואויר ווערן און זאל אים נישט איבערלאזן, איר הערט וואס דא טוט זיך? געוויינט בבכיות בדמעות שליש. און נישט נאר פאר די צייטונג שרייבער האט ער געוויינט פאר נאך א מענטש אויכעט, א מענטש וואס איז אינגאנצן נישט אין אונזער געזעלשאפט. און ער האט זיך אויסגערעדט דאס הארץ, איך וויל משה טורנער אראפ פון די גאס, ער האט מיך אלס אינגערמאן נאכגעלאפן אסאך צייט און ער האט מיך מכשיל געווען, יעצט אונז האמיר שוין אייניקלעך פון די חזירים, איר אייניקלעך פון די חזירים, עטס קענטס ענק מסתם דערמאנען, איך האב ענק פארציילט דעמאלטס די מעשה פון א אקערמאן, און דאס איז גבריאל צינער'ס א ניס געווען, און גבריאל איז געווען מסדר קידושין, און גבריאל האט איינגעזעצט דעם אינגערמאן, איך האב ענק דאס אלעס פארציילט, קריגן ער איז געווען א וויקטעם פון ברוך מרדכי לעבאוויטש, סאו די חברה האבן שוין אייניקלעך מיט איר אייניקלעך ענד איטס נאט ווארקינג אאוט. ס'טויג נישט ס'איז ביטער דער מצב. סא עטץ גייטס ארום עטץ פרייטס ענק אה נחום ראזנבערג האט פארלוירען דער דזשאדזש עטץ האטס א שיע קליין וואס ראול האגער המצרי בעקט אים עטץ האטס א משה טורנער וואס ראול האגער המצרי בעקט אים און עטץ האטס א משה מנחם טויבענפעלד וואס ראול האגער המצרי האט אים געבעקט און דער סקווערער און עטץ שטעלטס אפ אה נחום ראזנבערג האט פארלוירען די מערכה איך האב פארלוירען קוק דו האסט א וויזשניצער אינגערמאן זלמן פאלאק, ער איז שוין נישט קיין אינגערמאן, ער איז שוין זעכציג, דער מענטש האט געהאט א מיזערעבל לייף אלל היז לייף, און דער מענטש האט געוויינט אז ער וויל משה טורנער זעהן אראפ פון די גאס, נאר קיינער האט נישט אויסגעהערט זיין געוויין, און יעצט הייבט מען אן צו זעהן וואס פאר א חורבן עס איז, ס'האט געהאט אזא חזקאל אביגדור איינהארן וואס ער האט גענומען יונגע שיקסעס, קוקט ווי אזוי עטס זעהטס אויס, עטס האט א רב וואס ער הייסט ר'ל האגער המצרי, ער האט געטאטשט א פרוי בהוד יפי' און ווער ווייסט וויפיל נאך און וואו נאך ער האט אלס געטאטשט, עטס האטס געהאט דארטן איינעם וואס ער איז געווען אן איידעם ביי מענדעלען, מענדעלע האגער פון גיבערס, וואס ער האט הונדערטער בחורים אין גיבערס מטמא געווען, און ער האט נאך גענומען א בן דן העט און משה טורנער פלעגט אים דרייוון צו זונות, סאו ווער האט געווינען דא און ווער האט פארלוירן, כלל ישראל האט פארלוירן, און איך האב אויף אזויפיל געווינען אז עט ליעסט מ'הייבט מיר זיך אן צאמצונעמען און מ'טרייט צו מענדן די ביטס ענד פיסעס וואס איז געבליבן פון אונז. איז אזא זלמן פאללאק איז האלט געווען אזא דיפרעסטער מענטש און ער האט געשריגן שבת ס'האט זיך פון אים אליינס ארויסגעשריגן נעבעך. ער איז געווען טאוטעל א וועקאו ער האט געדארפט גיין פאר העלפ האט מען מורא געהאט. שידוכים, האט מורא געהאט פאר זיין ווייב. יעצט ר'ל האגער המצרי ביסט העפי אז משה טורנער איז אין די גאס? דו האסט אים געמאכט אלע תעמולות אלע וועגן אז ער זאל זיך קענען דרייען אין די גאס, דא האסטו ר' ערד וויזשניץ אויכעט אין דר'ערד געלייגט, יעצט איך האלט זלמן יעצט קענסטו דיך שוין נאכלויפן וויזשניצער מיידלעך אויכעט, ווייל ביז יעצט האסטו געוואלט גיין אין נייעק מען זאל דיך נישט כאפן וועגן שידוכים און דיין ווייב זאל נישט וויסן, היינט האסטו דאך אלע רעכטן, משה טורנער לויפט אויכעט נאך. היימישע. נישט אז כ'זאג זאלסט עס חלילה טוהן, וועסט גיין אין דזשעיל פאר דעם און איך טאר דיר דאס נישט זאגן, נאר איך זאג וואס, האו סעיף איז יעצט א וויזשניצער קינד סרול האגער וועקט אלע? יעצט לאמיר גיין צום שטאט. איך בין געווען אין וויזשניצער בית החיים, און כ'האב געזעהן טורנער זיצט דארטן ביי איינעם משה, און ניו יארקער האט ער געהייסן, מיכל לעבאוויטש האט זיך איינגערעדט אז ער איז א למד וואו צדיק, עניוועי. זעה איך ווי ער זיצט דארטן, און ס'איז געווען די וואס האבן געארבעט אויף מיין מאמע א ריינע כפרת משכבה אויף איר אויפן פעלד דארטן צו מאכן איר מצבה, זאג איך יענעם דו ווייסט אז דער מענטש וואס דרייט זיך דא דער איז א פעדאפייל? זאגט ער זאגט ער מיר איך האב נישט געוואוסט, זאגט ער איך זעה טאקע ער נעמט אריין אין סטראזשניצער אוהל דארט איז דא עפעס אן אוהל, ס'איז דא צוויי, ס'איז דא דאס מיט סטראזשניץ, כ'ווייס נישט צו ס'הייסט סטראזשניץ צו קליוולאנד, ער נעמט אריין דארט בחורים, ער האט קיינמאל נישט פארשטאנען פארוואס. רבותי, די גאנצע בית החיים איז איין שטיק זנות, מען זאל אנהייבן פון די זרע לבטלה צו וואקסן קינדער, וואלט אויסגעוואקסן דארטן רבבה כצמח השדה נתתיך, און די אלע מענטשן זענען נישט. באזארגט אויף דעם, שטעלטס ארויף א ווידיאו קעמערע, שטעלטס ארויף א שלאס מען זאל קענען אריין גיין נאר מיט א נאמבער, אזוי אז עטס זאלט זעהן פונקטליך ווער ס'גייט אריין, איי מין איך רעד סתם ממש ער האט עס אוועק געמאכט נחום ראזנבערג איז משוגע, ליסען כ'האב אייביג געזאגט פאר איינעם ער זאגט מיר ער איז משוגע זאג איך אים לאמיך דיר זאגן משוגעת ס'איז נישט קיין עבירה, אויב איינער ווארפט פאטס און פענס אין די גאס איז עס איז זייער שווער טו געט אלאנג וויט הים ווייל ער קען דאך מזיק'ן מענטשן באט איף יו דאונט הארם עניבאדי איז משוגע נישט קיין עבירה איטס נאט א פראבלעם איך זעה משוגעים וואס האבן געמאכט ביליאנס אוו דאלערס איך זעה משוגעים וואס האבן אהער געשטעלט שיינע משפחות ס'איז נאר א פראבלעם ווען איטס אנקאנטראלעבל סאו מיט דעם זינט אונז זענען נחום ראזענבערג איז משוגע משוגע איך וויל דיר עפעס זאגן. משוגע איז סרול האגער המצרי, משוגע איז דארטן דער אנדערער אברהם יענקל האראוויץ, דער מעליצער וואס ער לאט ארויס די חזירים און ער לאט משה טורנא זאל זיך דרייען אין די גאס, ער כאפט נאך היינט קינדער, מ'האט אים געכאפט ער האט ווייעלעיטעד די פראבעישן, ער געדרייווט אן אנדערע קאר, דיס פיפל דאונט סטאפ, די אנלי וועי זיי צו סטאפן איז אדער מיט צו מסרס זיין אדער זיי פגר'ן, סאו איך וויל דיר זאגן זלמן פאללאק איך האב פאר דיר א מורא'דיגע עצה, יעצט אז יעדער ווייסט שוין, דיין ווייב ווייסט שוין, די קינדער ווייסט שוין, קום ארויס מיטן אמת, זאלסט אריין גיין און אויסקלאפן אין וויזשניצער בית מדרש ישראל הגר המצרי מיט זיין טאטן, זאלן אלע אונטערגיין, ווייל זיי האבן דאס אלעס צוגעלאזט, ישראל הגר האט אלעס געטון מיט זיין טאטנ'ס באוויליגונג, און ישראל הגר האט נישט קיין נחת פון זיינע אייגענע קינדער. פארוואס? ווייל ער האט געלאזט אונטערגיין כלל ישראל'ס קינדער. און מאטעלע האט אויך נישט קיין נחת, נאר מען רעדט אים איין, ער האט זיך אלץ געלאזט איינרעדן. זיינע קינדער די אייניקלעך זענען אלע גאוה. רוף אויס אז ר' מאטעלע איז א שייגעץ, ער איז א דרעטליגער, און זיין זון סרול האגער אויכעט, און זענען אלע שקצים און דרעטליגערס. ס'האט מיר איינער געזאגט אז ער האט גערעדט אפאר וואכן צוריק מיט דעם פארשטארבענעם פנחס שלום'ס קינדער. ער האט געזאגט אז ער איז מחויב איבערצובעטן נחום ראזענבערג. איך בין א טאטע פון דריי וויקטימס האט יענער געזאגט, איך ווייס וואס דא גייט פאר. האבן זיי אים געענטפערט, ווען אונז גייען מיר אים איבערבעטן, מען דארף אים איבערבעטן, נאר ווען אונז טוהן מיר עס, נעמט סרול האגער המצרי א גאן און שיסט אונז אין קאפ. אונז קען מיר דאס נישט טוהן. איין רשע פיהרט אן אלעס, נישט א רשע, א סעקס פריק, א חזר, א מעניעק, סרול האגער המצרי מיט נאך אפאר רבנים. סאו דא האט עטץ יעצט נאך א געהארגעטער פון וויזשניץ, ר' זלמן פאללאק האט א שטוב מיט קינדער, אייניקלעך, ענד דע מען וואז סקרוד אפ אלל היז לייף, ווען ער גייט וויין פאר העלפ האט ער דאך דעמאלטס נישט געהאט מיין האטליין צו הערן, און זיי זאגן מיר טאקע אז ער האט אויסגעהערט דיין האטליין יעדע וואך רעלידזשעסלי. ער איז געווען א וויקטים פון משה טורנער און מען האט עס צוגעלאזט, ס'האט אים קיינער נישט געוואלט געבן העלפ און קיינער נישט געוואלט עקסעפטן אז משה טורנער זאל זיך נישט דרייען אין די גאס. און נאכדעם וויל איך דיר זאגן זלמן פאללאק, דו זאלסט גיין צום דזשאדזש און דו זאלסט גיין אין קאורט און דו זאלסט אלעס פארציילן, דו קענסט נאך זיין די הירא פון כלל ישראל, דו ביסט א געהארגעט אבער דו קענסט נאך א טובה טון פאר אלע אנדערע, זאלסט קומען אין קאורט זאלסט דערציילן פונקטליך וואס ער האט געטון, און זאלסט דערציילן דו ביסט א וויקטים ענד יו נעווער גאט העלפ, זאל זאגאר ווי מיט די דזשאדזש אנהייבן צו זעהן אין וואסערא קאראפטעד סאסייעטי מען לעבט, הגם זיי זענען אויך קאראפטעד, אבער אז ס'וועט זיין א גאנצע מאוומענט אויף זיך צו שלאגן וועלן זיי אויך אונטערגיין, אונז זעמיר שטערקער פון זיי. און איך בעט די אלע בחורים וואס מען האט מאלעסטעט אין סקווער וואס זיי פארן מיט די מאטאר ביציקלעך, עטס זאלטס קומען אויף יום טוב אויף סקווער, נישט מיט די מאטאר ביציקל חלילה, נישט מיט א קאר, און עטס זאלטס שרייען אויף דוד'ל חזיר, פוי דו שייגעץ, דאס מעג מען טון, מען טאר נאר נישט שלאגן, מען מעג דורך גיין, מען טאר נישט זיך אפשטעלן, נישט אלס א פראטעסט שרייען דוד חזיר בעקט נישט די שקצים וויפיל קרבנות הערשי ברייער האט געברענגט אויף סקווער וויפיל משה מנחם האט געברענגט אויף סקווער און וויפיל זיין ברודער הערשל טויבנפעלד האט געברענגט אויף סקווער אנבעליוועבל לאמיר אנהייבן צוריק צו פייטן אנדערש וועט מען דאך נישט ארויסקריכן פון דעם שיע קליין א חזיר פון בארא פארק האט זיך באזעצט אין מאנסי הרג'ט אפ קינדער אויפן באס טשעפעט ער קינדער. סאו נחום האט פארלוירן וואס? שיע קליין איז אין מאנסי? משה טורנער איז אין מאנסי? משה מנחם טויבנפעלד איז אין מאנסי? וואו? און איך האב עפעס פארלוירן פון דעם? וואס? און עטס האטס עפעס געווינען פון דעם? חזקל אביגדור פון די חסידים פון די וויזשניצער חסידים געכאפט צוויי דרייצן יעריגע שיקסעס, איינער האט געזאגט ער האט געוואלט כאפן א זעקס און צוואנציג יערעדיגע נאר האט נישט געטראפן האט ער האט גענומען צוויי דרייצענערס.

עס האט מיר געזאגט איינער, דער נירבאטער רב איז דאך א בעל מכשיר, האט ער געזאגט אזוי, אויב פון די שחיטה איז די טשיקן נישט אין פריזער אין לעס דען ען אווער, ער האט געוויזן אז ווען די טשיקן שטארבט, נאכן שטארבן ווערט עס קאלט, און עס גייט אראפ ביז כ'מיין א הונדערט און טוירטי דעגריס, ס'איז נישט קיין חילוק, וואטעווער איט איז, אויב וויטין ען אווער איז עס נישט אין א פריזער. איז עס פול אוו דזשערמס, אזא זאך טאר מען נישט עסן, דארפסט ווארפן אין גארביטש. און אויסער דעם איז, כ'האב ענק שוין געזאגט, איז די טשיקנס פייגערן, ס'איז נישט יעצט די צייט נאך צו רעדן דערפון, נאר כ'ווייס נישט ווי כ'וועל זיין אונטערוועגנס יום כיפור, פאר ערב יום כיפור, איז רעד איך דערפון, און אויסער דעם, ס'איז דער צוויבל האט יעצט ארויסגעגעבן א גאנצן סטעיטמענט אז ניו יארק איז שוין נישט. אינו כתמול שלשום, ס'איז שוין אנדערש, זיי ווילן אונז אונטערברענגען אלע אידישקייט מציצה בפה, זיי ווילן אונז אונטערברענגען כפרות, זיי ווילן עוקר זיין דעם גאנצן דת, ממילא מוז מען זיך אנהייבן צו שלאגן. וואס זאל איך ענק זאגן, איך בין פון די מענטשן וואס איך האלט מען טאר נישט האבן קיין כפרות, איך האלט אז די גאווערמענט טאר עס נישט צולאזן, און איך האלט אין איין זאגן מיין מיינונג, און איך האלט אז ס'איז ס'איז צער בעלי חיים, ס'איז נבילות וטריפות, ס'איז נישט געשאכטן געהעריג, מען לאזט א גאנצע נאכט. מען געט זיי נישט צו עסן, מען געט זיי נישט קיין קוקעריץ, קיין טענגערי, קיין קארן צו עסן, מען געט זיי גארנישט, ס'איז ממש א רשעות. איך האב אמאל מוסר געזאגט א יאר צוויי צוריק פאר איינעם וואס האט א בוטשער סטאר, האט ער גענומען פון אינדרויסן א האוז און אביסל אנגעשפריצט פאר זיי, לאז זיי פייגערן, אז דו שפריצסט זיי אפ מאכסט אז זיי זאלן קענען נאך א שעה צוויי לעבן. דו געסט דאך זיי נישט צו עסן, דו געסט דאך זיי נישט צו טרינקען. ס'איז די גרעסטע פארברעך וואס איז דא. מ'שעכט אום ערב יום כיפור, מ'האלט עס ביז צו די קעמפ, אמאל האט מען אזוי עס געהאלטן, ס'איז שטינקט, ס'איז פאר'סרח'עט, ס'איז, קודם כל ס'איז יעדנ'ס עבירות. אמאל האבן דאך אונז געמיינט אז יעדער איד וואס גייט מיט א ביבער הוט איז א צדיק, היינט זעהן מיר זיי זענען די גרעסטע נואפים. חזק'ל טייטלבוים גייט דאווענען אין.

פאר דעם, אבער מען קען דארט טוהן וואס מען וויל, קודם איז א שאלה אין הכשר, און נאכדעם איז סתם אזוי, ס'שטייט אינמיטן די גאס, ס'האט נישט קיין השגחה, און ס'שטינקט אן, מען ברענגט עס שוין פינף ביז זעקסע, זיי עפענען דעם סטאר ערשט אכטע ניין, און נאכדעם די גוים פאקן אלעס ארויס, איך האב נישט געזעהן אידן זאלן ארויספאקן, ווער באקוקט צו ס'האט סנפיר און קשקשת, דאס אלעס מעג מען, דאס אלעס איז מותר לכתחילה, נאר אז דער גוי וויל עס נישט, הייבט מען אן מיטן גוי, איך וויל דיך פרעגן א שאלה, ווען דו זאלסט גיין אין א גוי'שע געגנט, מ'זאל דעליווערן גאנצעטע באקסעס טשיקן אויף א טראק וואס איז הויעך פיר פינעף פיס און מ'געט עס א ווארף אראפ איז איט פאני און אלע קינדער לאכן. וואלסטו נישט אליין געקאלט די פאליס? יעצט פארוואס איז דאס אנדערש ווייל דו טוסט עס? סאו איינער איז די גאווערמענט איז איננו כתמול שלשום? דו משוגענער דו ווען זיי האבן געוואלט אריינשטעלן דא די משכב זכר אין די שטאט האבן זיי גענוצט סאטמאר זיי האבן גענוצט אגודה זיי האבן געוואלט אריינשטעלן די געמבלינג האבן זיי גענוצט סאטמאר פאר יעדע שמוץ נוצט מען סאטמאר און די אגודה און אלע אידן, און מען געט זיי פאר דעם גרויס געלט, די ענד אוו די דעי ווילט עטס אז מען זאל ענק רעספעקטן? עטס האטס פארלוירן דעם אידישן חן, א איד האט אמאל געהאט א אידישן חן, דאס אלעס האט עטס פארלוירן, מען זעט וואסערע לאו-לייפס עטס זענטס, ווען ס'קומט צו רציחה זעמער דא רוצחים ערשטע דעגרעי, און מען האט אפגעהארגעט דא דעם שטארק און קיינער מאכט זיך נישט וויסנדיג, יעצט איז דא א מיידל וואס זי האט געהייסן אסופסקי, דער ראש הקהל פון סלאנים אין בארא פארק האט חתונה געהאט מיט א בן יואל העכט דאס איז שוין די הו איז הו א נייטרא תלמיד איז געווען יעצט ביי פדיון הבן איז ער אריין געפארן און געוואלט איבער פארן זיין מאמע און זיין ווייב זיין שוויגער מיט יעדן איינעם און וואס איז געשעהן ס'איז געקומען די סעיפטי פון מאנרא מ'האט געמאכט א שווייג ווייל דער איד האט געטענה'ט מ'טאר נישט גיין צו די פאליס א שאלה פון מסירה הרג'נען מעג מען נאר צו די פאליס טאר מען נישט גיין און וואסערע מעסעדזש געט עטס פאר די קינדער. און דער אמת איז, אונז האמיר זיך טועה געווען, אונז האמיר געברענגט שלמה הערץ נייטרא, אונז האמיר אפילו נישט געוואוסט, די נייטרא חברה, דער איז א נייטרא תלמיד, די נייטרא חברה קען איבערפארן די אייגענע מאמע מיט די אייגענע ווייב אויכעט, ס'איז געקומען דארט עפעס א משוגענער און צאנז גריבאווער'ס איידעם האט חרוב געמאכט נייטרא, ס'איז נישט דא קיין קהילה, ס'איז נישט דא גארנישט, ווייסמאנדל און אונגאר האבן זיך צוריסן און צוהארגעט, און ס'איז געווען א ווייסמאנדל וואס ער איז געווען משגיח אויף די מקווה, האט ער מיר געזאגט ער קען עס נישט אויסהאלטן, ווייל דער וויינבערגער הילל דער חזיר, שיקט אים אין דער ערד, און ער האָט אים טאַקע דערהרגעט, אים אָנגעטאָן צרות. איז געגאַנגען דעם צאַנז גריבאָװערס אײדעם און צעטײלט אַ קהילה, װאָס האָט ד' על ד', מילא סאַטמאַר האָט דאָ ביליאָנס אָף דאָלאַרס, אָבער װאָס איז דאָ אין נײטרא? ס'איז דאָ אַ ביסל לאַנד, װאָס ר' מיכאל בער האָט געזאָגט, מע טאָר קײנמאָל נישט בױען דערױף, ס'איז אַזױ װי די נחל איתן. רבותי, לאָמיר זיך צוזאַמען נעמען, אָן רבנים און אָן ראשי קהילות. עטס זעטס, איך שרײַ אַרױס מײַן מעסעדזש. קעגן טשיילד מאלעסטינג, קעגן כפרות, קעגן זייער אסאך זאכן, קעגן צונעמען די קינדער'ס חינוך און גנב'נען אויף זייער נאמען די פראגרעמס און מען געט זיי נישט קיין עדיוקעישאן. מען הערט צוביסלעך. ס'וועט ווערן א נארמאלע קאמיוניטי וואן דעי מ'וועט איינזעצן די אלע רבנים די וואס האבן זיך געטשעפעט מיט די וויקטימס און מיט די עלטערן פון די וויקטימס. סאו עטס האטס גרויס תענוג אז יעצט איז געגאנגען לייבי איז געגאנגען צו פוטסטעפס און ווארט זייער גרויס. און אבי משה מנחם וועט שטיין לעבן רבי'ן ראש השנה יום כיפור און וועט פליען אין הימל דו שייגעץ דו דאס בלוט פון לייבי'ן וועט דיך און דיינע קינדער דערטרענקען דו רשע וואס דו ביסט די אלע וואס האבן זיך אויפגעשטעלט צו זאגן דארטן די גוטע זאכן אז דו ביסט א צדיק און זאלסט וויסן השם הצדיק דער אייבישטער איז זיכער גערעכט נישט אומזינסט האט ער דיר צוגענומען דאס ווייב און נישט אומזינסט האט ער דיר צוגענומען א קינד. ווייסט פארוואס? ווייל אבוויעסלי מען כאפט קיינעם נישט דאס ערשטע מאל, מסתמא האסטו שוין געטרענט דארטן אז ס'איז געווען א נחת און דער אייבערשטער האט אראפ באצאלט, איינער באצאלט מיטן ע איינער איז דפרע בממונא ביסטו דפרע בחייא, הערשי ברייער לויפט נעבעך ארום אין עקזייל און דער אנדערער דו האסט באצאלט נעבעך מיטן לעבן, איז אנבעליוועבל. דאס האב איך נאר צוגעלייגט אן עמורדזשענסי, יעצט יעצט וועל איך ענק שוין לאזן ביז שבת בלי נדר.